בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות דף כז, מ'הייבט מיר אן דף כז עמוד א', אכט שורות פון אויבן, גופא אמר שמואל, איז אזוי, מ'האמיר נעכטן געזען די מימרא פון שמואל, היינט העט מען זען נאכאמאל, און די גמרא דן זיין די מימרא פון שמואל, מ'העט נאר נאכאמאל דערמאנען די שיטה פון שמואל וואס אונז האמיר געזען, אז שמואל האלט אז ווען ס'איז דא צוויי חליצות וואס מ'קען מאכן, ס'טייטש צוויי אופנים פון חליצה, צי צוויי יבמות, אדער צוויי יבמ'ס, דארף מען אלעמאל קלויבן די בעסערע, מען דארף נעמען די בעסערע חליצה, וואס מיינט א בעסערע חליצה וואס מיינט א שוואכערע חליצה, האבן מיר אויך געזען א חליצה כשרה, א גוטע חליצה, א שטארקע חליצה, דאס איז אזא סארט חליצה פון א פרוי וואס מען קען מאכן מיט איר יבום, ס'טייטש אז ס'דא א ברירה צו מאכן יבום און אפילו הכי מאכט מען חליצה, דאס איז גאר א שטארקע חליצה. שפעטער איז דא א שוואכערע סארט חליצה, א חליצה פסילה, וואס דאס איז אזא סארט חליצה וואס מען קען נישט מאכן יבום, מען מוז מאכן חליצה, דאס איז שוואכער, און שמואל האלט, מען דארף אלעמאל מאכן די שטערקערע. איז אזוי, די ציור דא גופא אמר שמואל, שמואל האט געזאגט, שמואל רעדט דא פון א היכי תמצא פון דריי ברידערס, ראובן, לוי און יהודה, און לוי און יהודה האבן חתונה געהאט מיט צוויי שוועסטערס, טייטש לוי האט חתונה געהאט מיט רחל, יהודה האט חתונה געהאט מיט לאה, רחל לאה זענען שוועסטערס, חוץ פון דעם, האבן לוי און יהודה אויך חתונה געהאט מיט צוויי פרעמדע פרויען, ס'טייטש רחל האט געהאט א צרה, און לאה האט געהאט א צרה, און יעצט שטארבן לוי און יהודה, און די רחל לאה מיט די צוויי צרות אלע פיר פרויען פאלן יעצט פאר ראובן, ראובן דארף דא מאכן חליצה, איז די דין איז זאגט שמואל, האט מען נעכטן געזען, חלץ לאחיות לא נפטרו צרות, לצרות נפטרו אחיות. אזוי היות וואס מען דארף מאכן די בעסערע חליצה, און אז מען מאכט די שוואכערע חליצה פאטערט עס נישט די בעסערע, און ממילא זאגט שמואל אז דא ביי דעם ציור וועלכע איז די בעסערע חליצה? אוודאי די חליצה פון די צרות, נישט פון די שוועסטערס, פארוואס? ווייל רחל און לאה קען מען דאך נישט מייבם זיין, ראובן קען נישט מייבם זיין נישט רחל נישט לאה, ווייל אחות זקוקתו, און ממילא מען קען זיי נישט מייבם זיין איז זייער חליצה א שוואכע חליצה ווי מען האט געשמועסט, ס'איז א חליצה פסילה, מה שאין כן די צרות איז א גוטע חליצה, דערפאר זאגט שמואל, אז טאמער ראובן העט געבן חליצה פאר די צרות, עט ער פטר'ן מיט דעם די שוועסטערס רחל און לאה, אבער טאמער פארקערט, עט געבן חליצה פאר רחל און לאה, וואס דאס די שוואכערע חליצה, עט עס נישט פטר'ן די צרות, עט דארפן נאכאמאל געבן חליצה פאר ביידע צרות. דאס איז די ערשטע חלק וואס שמואל זאגט דא, מען גייט ערשט זען די גאנצע מימרא פון שמואל, שמואל זאגט נאך צוויי חלקים, זאגט שמואל די צווייטע דין, חלץ לבעלת הגט לא נפטרה צרה, לצרה נפטרה בעלת הגט. ס'טייטש אזוי, מן התורה האט מען געזען ווען ס'שטארבט א ברודער פון א מענטש אן קינדער, דארף מען געבן אדער חליצה אדער יבום פאר איינע פון די פרויען דא, נאר וואס, חזל האבן מתקן געווען אז טאמער איינער פון די ברידערס גייען און געבן א גט פאר איינע פון די פרויען, איז די גט מן התורה איז דאס גארנישט, נישטא אזאך געבן א גט פאר א פרוי וואס מ'דארף חולץ זיין אדער פאר א פרוי וואס מ'דארף מייבם זיין, פון דעסטוועגן חזל האבן מתקן געווען אז די גט. איז כאילי א חליצה, מן התורה נישט אבער מדרבנן יא, און ממילא יבום עט מען שוין נישט טארן מאכן, נישט דער וואס האט געגעבן די גט, און נישט קיינער פון זיינע ברודערס, נישט פאר די פרוי וואס האט געקריגן די גט, און אויך נישט פאר קיינער פון די צרות, ס'טייטש יבום קען מען דא מער נישט מאכן, נאר וואס, חליצה וועט מען נאך דארפן מאכן, פארוואס? ווייל מן התורה האט מען דאך נאך גארנישט געטון דא. איז שמואל רעדט ביי אזא סארט ציור. שמואל רעדט ביי א ציור וואס ס'איז געשטארבן איינער אן קיין קינדער, איבערגעלאזט צוויי פרויען, לאמיר רופן די ערשטע פרוי רחל, און די צווייטע פרוי מיר רופן די צרה פון רחל, איז געגאנגען די ברודער דא, די ברודער פונעם טויטן, און האט געגעבן א גט פאר רחל. יעצט דארף ער מאכן חליצה, די שאלה איז, פאר וועם זאל ער מאכן חליצה? פאר רחל וואס ער האט איר געגעבן א גט? אדער פאר די אנדערע? איז לאמיר טראכטן וועלכע חליצה איז בעסער, מיר האבן דאך געשמועסט לויט שמואל דארף מען געבן די בעסערע חליצה, נאר וואס? ביז אהער האט מען גערעדט וואס מיינט א בעסערע חליצה, איז האבן מיר געשמועסט אז א פרוי וואס מען קען מייבם זיין איז זי האט א גוטע חליצה, א חליצה כשרה, א פרוי וואס מען קען סייווי נישט מייבם זיין דאס איז א חליצה פסולה, א שוואכע חליצה, אבער וואס איז די אמת'ע הסבר וואס איז די לומדות אונטער דעם? איז די לומדות ארבעט אזוי, ווייל א פרוי וואס מען קען מייבם זיין איז פשט ס'איז דא גאר א שטארקע זיקה, צווישן די יבם מיט איר, ער קען איר דאך מייבם זיין איז דא א שטארקע זיקה, איז ווען מ'מאכט א חליצה פאר א פרוי וואס האט א שטארקע זיקה, איז די חליצה גאר א שטארקע חליצה, מה שאין כן א פרוי וואס מ'קען נישט מייבם זיין, איז די זיקה סאך שוואכער, און ממילא א חליצה וואס צונעמט א שוואכערע זיקה, איז א שוואכערע חליצה. איז דא אויך, אפילו אין הכי נמי, מ'קען נישט דא מייבם זיין קיינע פון די צוויי פרויען, נישט רחל, און נישט איר צרה, פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט, נאך מ'געט א גט, קען מען יבום נישט מאכן. פונדעסטוועגן זאגט שמואל אז די חליצה פון די צרה איז שטערקער, פארוואס? ווייל ווי נישט ווי, ברגע וואס ער האט געגעבן א גט פאר רחל, איז די זיקה צווישן אים מיט רחל שוואכער געווארן, ווייל ער האט דאך געטון א מעשה דא, ער האט איר געגעבן א גט, און ממילא אז איר זיקה איז שוואכער, איז איר חליצה שוואכער, איז אז איר חליצה איז שוואכער, קען איר חליצה נישט פטר'ן די אנדערע חליצה, און ממילא, טאמער מ'העט געבן יעצט א חליצה פאר'ן צרה, העט עס אויך פטר'ן רחל, טאמער מ'העט געבן א חליצה פאר רחל, פטר'ט עס נישט די צרה, און מען דארף איבערגעבן נאך א חליצה פארן צרה, איז דאס די צווייטע דין וואס שמואל זאגט דא. א דריטע דין זאגט שמואל, חלץ לבעלת המאמר, לא נפטרה צרה, לצרה, נפטרה בעלת מאמר. ס'טייטש אונז האבן שוין געזען, ס'דא א זאך ס'טייטש מאמר, ס'איז אויך א דרבנן'דיגע דין, וואס חזל האבן מתקן געווען אזוי ווי מ'האט געזען ביי א גט, אז מ'קען געבן א גט פאר איינע פון די פרויען, און דורך דעם געשעט אז מ'קען מער נישט מאכן קיין יבום, איז דא דאס פארקערטע, ס'דא קידושין, ס'דא מאמר. טאמער די ברודער איז מקדש איינע פון די פרויען, וואס מדאורייתא איז נישט דא אזא זאך, אבער מדרבנן טאמער איינער טוט אזוי, איז דארף ער איר שפעטער מייבם זיין, וואס איז טאמער ער איז איר נישט מייבם, ער וויל ארויס, איז חוץ פון דעם וואס ער דארף מאכן חליצה, העט ער אויך דארפן געבן א גט פאר דער פרוי וואס ער האט מקדש געווען, ס'א דרבנן'דיגע דין ס'טייטש די קידושין איז דרבנן און חזל האבן מחייב געווען, ער דארף איר אויך גט'ן, טאמער ער זוכט זיך א וועג ארויס, טייטש חוץ פון די חליצה, דארף אויך זיין דא א גט, און ממילא שמואל רעדט אויך אזא סארט ציור, וואס איז געשען טאמער איינעמס ברודער איז געשטארבן, און ער האט איבערגעלאזט צוויי פרויען, מיר רופן די פרויען אזוי ווי פריערט, איינע הייסט רחל, און די צווייטע איז די צרה פון רחל, גייט דער ברודער, און ער מאכט מאמר מיט רחל איז זי מקדש, יעצט זוכט ער א וועג ארויס, דארף ער מאכן חליצה, און חוץ דעם דארף ער אויך געבן א גט פאר רחל, די שאלה איז, פאר וועם זאל ער מאכן חליצה, פאר רחל, אדער פאר די צרה, איז זאגט שמואל, טאמער מען מאכט חליצה מיטן צרה, פטר'ט עס רחל, מען מאכט חליצה מיט רחל, פטר'ט עס נישט די צרה, פארוואס? וואס איז פשט פון דעם? די פשט פון דעם איז אזוי, מען זוכט דאך דא אויכעט די בעסערע חליצה, וועלכע חליצה הייסט דא בעסער? איז דא ארבעט אביסל אנדערש די לומדות, דא האט עס נישט אזוי ווייט מיט זיקה, נאר דא איז די נקודה אזוי, די רחל וואס דער ברודער האט מקדש געווען, טאמער ער געבט איר א חליצה, האט ער נאכנישט געענדיגט מיט איר, וואס טייטש ער דארף איר אויכט געבן א גט, דהיינו די חליצה האקט נישט אפ אינגאנצן. ממילא זאגט שמואל א חליצה וואס האקט נישט אפ אינגאנצן איז גאר א שוואכע חליצה, מה שאין כן די צרה פון רחל וואס ברגע וואס מען געבט איר א חליצה איז אפגעהאקט מיט איר אינגאנצן זי דארף נישט קיין גט, דאס איז אסאך א שטערקערע חליצה, און ממילא זאגט שמואל טאמער מען וועט חולץ זיין פאר די צרה וועט עס אויך פטר'ן רחל, טאמער מען האט געגעבן חליצה פאר רחל האט עס נישט געפטר'ט די צרה. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא גייט יעצט צוריק צו די ערשטע חלק וואס שמואל האט געזאגט, די ציור וואס מ'האט געזען נעכטן, לגבי איינער וואס צוויי פון זיין ברידער זענען אוועק, און זיי האבן איבערגעלאזט צוויי שוועסטערס מיט צוויי צרות, רחל, לאה, מיט צוויי צרות, וואס שמואל האט געזאגט חלץ לאחיות לא נפטרו צרות, לצרות נפטרו אחיות, אז טאמער מ'געט א חליצה פאר די צרות פטר'ט מען די שוועסטערס, אבער די שוועסטערס פטר'ט מען נישט די צרות, פרעגט די גמרא, מאי שנא לאחיות דלא נפטרו צרות דהויא לה אחות אשה בזיקה? ס'טייטש וואס איז באמת די טעם אז שמואל זאגט אז מען געבט חליצה פאר רחל אדער פאר לאה פטר'ט עס נישט די צרה, איז דאס האט מען פארשטאנען ווייל היות וואס רחל און לאה קען מען נישט מייבם זיין אלץ אחות זקוקתו, און פשט ס'איז א שוואכע חליצה ס'איז א חליצה פסולה קען עס נישט פטר'ן די צרות, אבער אויב אזוי פרעגט די גמרא, חלץ לצרות נמי לא נפטרו אחיות, דהויא להו צרות אחות אשה בזיקה, וואס טייטש זאגט די גמרא מיט די זעלבע סברא זאל מען אויך זאגן אז א חליצה פאר די צרות זאל נישט פטר'ן רחל לאה, פארוואס? ווייל אזוי ווי רחל לאה זאגט מען ס'איז א שוואכע חליצה ווייל מ'קען זיי נישט מייבם זיין, די צרות זאגט די גמרא קען מען אויך נישט מייבם זיין, און ממילא איז עס אויך א שוואכע חליצה, פארוואס קען מען נישט מייבם זיין די צרות? ווייל אזוי ווי דו פארשטייסט זאגט די גמרא אז רחל לאה קען מען נישט מייבם זיין ווייל יעדעס איינס איז אחות זקוקתו, איז פשט יעדעס איינס איז כאילו אחות אשתו, טאקע דרבנן'דיג, אבער די חכמים קוקן עס אן ממש ווי אחות אשתו, אחות זקוקתו איז א בחינה פון אחות אשתו, איז פשט כאילו יעדעס איינס איז אן ערווה, אויב אזוי וואס האט מען געזען וואס איז די דין מיט א צרת הערווה, א צרת הערווה האט די זעלבע דין ווי ערווה אליין, און ממילא לכאורה זאגט די גמרא, די צרה פון רחל און לאה, די צרה פון רחל און די צרה פון לאה, האט פונקט אזא דין ווי רחל און לאה אליין, אזוי ווי רחל און לאה אליין קען מען נישט מייבם זיין קען מען אויך נישט מייבם זיין זייער צרות, און ממילא ביידע זענען שוואכע חליצות, און ממילא וויל די גמרא פארשטיין וואס איז א חילוק צווישן די צוויי, פארוואס זאגט שמואל אז ווען מען געבט חליצה פאר די צרות פטר'ט עס די שוועסטערס, אבער ווען מען געבט חליצה פאר די שוועסטערס פטר'ט עס נישט די צרות? ענטפערט די גמרא, קסבר שמואל אין זיקה, שמואל האלט אז ס'איז נישט דא קיין זיקה, און אז ס'איז נישט דא קיין זיקה הייסן די שוועסטערס נישט אחות זקוקתו, אז די שוועסטערס הייסן נישט אחות זקוקתו איז נישט דא קיין פראבלעם נישט מיט די שוועסטערס נישט מיט די צרות, טייטש בעצם לכאורה קען מען מייבם זיין די שוועסטערס נישט נאר חליצה, איז כאילו מיט דעם איז פארענטפערט, יעצט פארשטייט מען פארוואס די צרות עלן פטר'ן די שוועסטערס, וואס די גמרא וועט אין א מינוט ארום פרעגן, אז רבונו דעלמא כולא, טאמער ס'נישט דא קיין זיקה, קען מען דאך מייבם זיין די שוועסטערס אויכעט, איז די חליצה פון די שוועסטערס איז אויך א גוטע חליצה, איז יעדעמ'ס חליצה א גוטע חליצה, איז ווייטער דארף מען פארשטיין א חילוק פארוואס ביי די שוועסטערס פטר'ט עס נישט און פארוואס ביי די צרות פטר'ט עס יא, אבער אזוי די גמרא פרעגן נאך א רגע, פארדעם פרעגט אבער די גמרא א בעסערע קשיא, פרעגט די גמרא והאמר שמואל יש זיקה, שמואל זאגט האט מען געזען דף י"ח, זאגט שמואל אז ס'איז דא זיקה, זאגט טאקע די גמרא לדברי האומר אין זיקה קאמר, שמואל רעדט דא די הלכות וואס שמואל האט געזאגט די דריי הלכות גייט לשיטת דער וואס האלט אין זיקה, שמואל רעדט נישט לשיטתו, אבער על כל פנים פרעגט יעצט די גמרא די קשיא וואס מ'האט אויסגערעדט, אי הכי טאמער שמואל האלט אין זיקה איז פשט אז רחל און לאה האבן נישט די פראבלעם פון אחות זקוקתו ווייל ס'איז דאך נישט דא קיין זיקה, איז אויב אזוי חלץ לאחיות אמאי לא נפטרו צרות. אויב אזוי וואס עפעס זאגט שמואל אז ווען מען געט חליצה פאר די שוועסטערס פטר'ט עס נישט די צרות פארוואס נישט? ס'איז זייער א גוטע חליצה ס'איז זייער א שטארקע חליצה ווייל אויב אין זיקה קען מען דאך מייבם זיין די שוועסטערס אז זיי קען מען מייבם זיין איז די חליצה א שטארקע חליצה זאל די חליצה פטר'ן אויך די צרות. נאר וואס? איידער די גמרא פארענטפערט די קשיא זאגט די גמרא די קשיא איז נישט אינגאנצן א קשיא פארוואס? ווייל פשטות וואס די קשיא? די קשיא איז אז היות ס'איז אין זיקה, זאל מען קענען געבן חליצה פאר רחל און פאר לאה, און מיט דעם פטר'ן די צרות, די צרות וועלן מער נישט דארפן חליצה. זאגט גמרא, ניין, דאס איז נישט אזוי גלאטיג, פארוואס? ווייל בשלמא צרה דרחל לא תיפטר, דכיון דחלץ לה ללאה, והדר חלץ לרחל, הווה לה חליצה דרחל חליצה פסולה. ס'טייטש זאגט די גמרא, די גמרא לייגט דא א ציור, אז ער געבט קודם חליצה פאר לאה, און נאכדעם פאר רחל. איז לאמיר אראפלייגן דא די זאך דא. די צוויי ברידער זענען געשטארבן, ס'איז געפאלן דא רחל, לאה, און די צוויי צרות. גייט יעצט דער יבם און ער געבט חליצה פאר לאה, יעצט וואס געשענט מיט רחל ברגע וואס ער האט געמאכט חליצה מיט לאה, רחל איז געווארן אחות חלוצתו, יעצט אחות חלוצתו האט מען שוין געזען קען מען נישט מייבם זיין, פשט אז ער גייט יעצט געבן א חליצה פאר רחל, נאכדעם וואס ער האט געגעבן חליצה פאר לאה, איז לאה'ס חליצה איז טאקע א חליצה כשרה, אבער רחל'ס חליצה איז א חליצה פסולה, און במילא זאגט די גמרא דאס פארשטיי איך, אז יעצט נאכן געבן די חליצה פון רחל איז די צרה פון רחל וועט דארפן א נייע חליצה, פארוואס? ווייל די חליצה פון רחל איז א שוואכע חליצה, ס'איז אחות חלוצתו, ס'איז א פסול'ע חליצה, חליצה פסולה, העלפט עס נישט פאר די צרה פון רחל, און במילא אויף דעם זאגט די גמרא דאס פארשטיי איך, דאס האב איך דיר נישט געפרעגט, איך פארשטיי אליין פארוואס די צרה פון רחל איז א פראבלעם, אבער פרעגט די גמרא אלא צרה דלאה תיפטר, וואס טוט זיך מיט די צרה פון לאה, לכאורה וואלט געדארפט זיין אז די חליצה וואס מען מאכט מיט לאה זאל גראד פטר'ן איר צרה, ווייל לאה'ס חליצה איז דאך געווען א חליצה כשרה, איז איר צרה זאל נישט דארפן נאך א חליצה. זאגט טאקע די גמרא, ביסט גערעכט, האסט נישט פארשטאנען שמואל, מאי לא נפטרו צרות נמי דקאמר, אצרה דרחל, ס'טייטש שמואל האט טאקע דאס געמיינט צו זאגן אז טאמער מען געט חליצה פאר ביידע שוועסטערס, פאר רחל און פאר לאה, ס'טייטש קודם פאר לאה און נאכדעם פאר רחל, איז לאה'ס צרה איז געפאטערט, אבער רחל'ס צרה נישט, די נקודה האט שמואל געמיינט. איי פרעגט די גמרא והא צרות קאמר, שמואל האט געזאגט אז ביידע צרות, צרות איז דאך לשון רבים, ביידע צרות העלן דארפן א נייע חליצה, לויט ווי דו שמועסט יעצט אויס זאגסטו ניין, אז שמואל האט נאר געמיינט די איין צרה, די צרה פון רחל, זאגט די גמרא ניין צרות דעלמא, ווען ער האט געזאגט צרות א לשון רבים, מיינט נישט ביידע צרות, די צרה פון רחל און די צרה פון לאה. צרות מיינט אלע צרות, טייטש יעדע מאל ס'וועט זיין אזא מעשה, איז די ערשטע צרה העט נישט דארפן א נייע חליצה, אבער די צווייטע צרה העט יא דארפן. און ממילא זאגט מען צרות, אלע מאל ס'געשעט אזא מעשה, איז די צווייטע צרות עלן דארפן חליצה. פרעגט אבער די גמרא, אויב אזוי, זיי מיר מסביר די צווייטע חלק וואס שמואל האט געזאגט. שמואל האט געזאגט אי הכי חלץ לצרות נפטרו אחיות, טייטש די ערשטע חלק האסטו מסביר געווען, אז שמואל האט געזאגט אז מ'געט חליצה פאר די שוועסטערס פאטערט עס נישט די צרות, האסט נישט געמיינט ביידע צרות האסט געמיינט די צווייטע צרות, טייטש אז טאמער מען געט חליצה פאר לאה און פאר רחל איז רחל'ס צרה עט זיין א פראבלעם, רחל'ס צרה עט דארפן א נייע חליצה, אבער שפעטער זאגט שמואל אז טאמער מען געט קודם חליצה פאר די צרות דעמאלטס פאטערט עס יא די שוועסטערס, איז לכאורה איז דאס א המשך פון די יעצטיגע ציור, ס'טייטש די ברייתא געט א פאטענט וויאזוי מען קען מונע זיין די פראבלעם, די ברייתא זאגט אז טאמער דו טוסט אזוי דו געסט קודם חליצה פאר לאה, נאכדעם פאר רחל, איז די צרה פון רחל העט בלייבן שטעקן, עסט דארפן געבן א נייע חליצה, אבער טאמער עסט טון אנדערש, וואס עסטו טון, עסט געבן טאקע חליצה פאר לאה, און לאה'ס צרה איז געפאטערט, נו יעצט אנשטאטס געבן חליצה פאר רחל, עסטו געבן פאר די צרה פון רחל, דעמאלטס עסטו נישט דארפן געבן צוויי, די צרה פון רחל העט פאטערן רחל אליין, און אויף דעם פרעגט די גמרא פארוואס? ואצרת רחל מי מיפטרא, והתנן, מיר האבן געלערנט אין א משנה, דף מ' עמוד ב', אסור אדם בצרת קרובת חלוצתו, ס'טייטש א מענטש טאר נישט חתונה האבן מיט די צרה פון די קרובה פון זיין חלוצה, פארוואס עלן מיר זעהן דארט, אבער דא, וואס איז געווען דא? דא דער מענטש האט געגעבן חליצה פאר לאה, ווער איז די קרובה פון לאה? רחל, רחל איז דאך לאה'ס שוועסטער, ווער איז די צרה פון די קרובה פון לאה? רחל'ס צרה. קומט אויס אז דער מענטש וואס האט געבן חליצה פאר לאה טאר נישט חתונה האבן מיט רחל'ס צרה, פשט אז די חליצה וואס מען געבט פאר רחל'ס צרה איז אויך א חליצה פסולה, איז אויב אזוי דארף מען ווייטער פארשטיין שמואל, וואס האט שמואל געזאגט דא? אז טאמער מען וועט געבן א חליצה פאר רחל עט עס נישט פטר'ן רחל'ס צרה, אז מען געבט א חליצה פאר רחל'ס צרה עט עס יא פטר'ן רחל פארוואס די זעלבע חליצה פסולה וואס איז דא איז אויך דא, און א חליצה פסולה קען נישט פטר'ן א צווייטע פרוי. און וואס איז פשט פון שמואל? ענטפערט די גמרא, האסט טאקע נישט פארשטאנען שמואל, שמואל נמי התחיל ולא התחיל קאמר, וואס טייטש שמואל איז נישט ממשיך די זעלבע ציור פון פריער, דהיינו ווי אונז האבן פארשטאנען ביז אהער האט שמואל גערעדט פון איין לאנגע ציור, שמואל גערעדט פון א ציור וואס מען האט קודם געגעבן חליצה פאר לאה, ברגע וואס מען האט געגעבן חליצה פאר לאה איז די צרה פון לאה אויך געפטר'ט געווארן, און יעצט איז די גאנצע שאלה רחל מיט די צרה פון רחל, אזוי האט מען פארשטאנען, און דאס האט שמואל געזאגט, אז טאמער דעסט געבן די חליצה, פאר די צרה פון רחל עסטו פאטערן רחל, עסט געבן די חליצה פאר רחל, עסטו נישט פאטערן די צרה פון רחל. אזוי האט מען פארשטאנען די מימרא פון שמואל, און אויף דעם האט די גמרא געזאגט אוודאי איז דאס נישט ריכטיג, ווייל נאכדעם וואס מען געבט חליצה פאר לאה איז גראד רחל און אויך די צרה פון רחל ביידע זענען חליצה פסולה, רחל איז אחות חלוצתו און די צרה פון רחל איז צרת קרובת חלוצתו ווי מען האט יעצט געזען, ממילא איז דאס אוודאי נישט פשט פון שמואל, נאר שמואל רעדט דא פון צוויי ציורים. שמואל זאגט אז אלעס גייט זיך ווענדן ווי דו הייבסט אן די מעשה דא, פשט אזוי, טאמער דו הייבסט אן מיט לייע אזוי ווי מען האט געזען ביז אהער, דעמאלס לייגסט דיך אריין א פראבלעם, ווייל ברגע וואס געסט חליצה פאר לייע, איז סיי רחל און סיי די צרה פון רחל זענען חליצה פסולה, און ממילא איינער וועט נישט פטר'ן די אנדערע, אבער זאגט שמואל, טאמער דעסט אנהייבן מיט א צרה, ס'טייטש דעסט אנהייבן לאמיר זאגן מיט די צרה פון לייע, דעמאלטס העסטו פטר'ן לייע אליין, און דעמאלטס העסטו קענען גיין יעצט צו רחל מיט אירע צרה, געבן חליצה פאר איינס פון זיי און פטר'ן די אנדערע, דא העסטו מונע זיין אלע פראבלעמען, דאס זאגט שמואל, התחיל באחיות, טאמער דו האסט אנגעהויבן מיט איינע פון די שוועסטערס, מיט לייע האבן מיר געזען, דעמאלטס לא יגמור בצרות, דעמאלטס האסטו א פעקל, ווען ס'קומט צו רחל מיט אירע צרה, וועלכעס טוט איר נישט? איינער וועט נישט פטר'ן די אנדערע. פארוואס? ווייל ווי מ'האט געשמועסט, אפילו אז וועסט געבן קודם פאר די צרה פון רחל ערשט, איז די צרה פון רחל אויך א פראבלעם, ס'איז א חליצה פסולה דתנן, אסור אדם בצרת קרובת חלוצתו, אזוי ווי מ'האט געזען. אבער זאגט שמואל, התחיל בצרות, טאמער דעסט קודם געבן פאר א צרה, ס'טייטש דעסט אנהייבן די גאנצע געשעפט, מיט דעם וואס דו געסט חליצה פאר די צרה פון לייע, דעמאלטס יגמור אף באחיות, נאך דו געסט פאר די צרה פון לייע, אטאמאטיש איז לייע געפטר'ט, און נישט נאר דאס, יעצט קענסטו גיין צו רחל, נישט צו די צרה פון רחל, נאך דו האסט געגעבן פאר די צרה פון לייע קענסטו גיין צו רחל אליין, איר געבן חליצה, און דאס איז א חליצה כשרה, און ס'עט פטר'ן די צרה פון רחל, פארוואס איז רחל א חליצה כשרה? אפשר דא דא א פראבלעם? זאגט די גמרא ניין ס'נישט קיין שום פראבלעם דתנן מותר אדם בקרובת צרת חלוצתו, א מענטש מעג מייבם זיין און מעג חתונה האבן מיט די קרובה פון א צרה פון א חלוצה, לאמיר זיך טראכטן דא וואס איז געשען דא, דער איד דא לויט ווי מ'רעדט יעצט, דער איד האט געגעבן קודם כל א חליצה פאר די צרה פון לייע, יעצט אויב די צרה פון לייע איז זיין חלוצה, ווער איז די צרה פון זיין חלוצה? לייע אליין, ווער איז די קרובה פון די צרה פון זיין חלוצה? רחל, פשט רחל קען ער מייבם זיין, וואס ווייטער די נקודה די זעלבע, נאך מען געט א חליצה פאר די צרה פון לאה, יעצט קען ער זיך רואיגערהייט קלויבן וועם ער וויל געבן די אנדערע חליצה, אדער פאר רחל אדער פאר די צרה פון רחל, און איינס עט פטר'ן די אנדערע ווייל ביידע זענען חליצות כשרות, ביידע זענען אזעלכע סארט חליצות וואס ער וואלט געקענט בעצם מאכן מיט זיי ייבום, און ממילא מיט דעם האט מען פארענטפערט די מימרא פון שמואל, און מען וועט נאכאמאל איבער'חזר'ן בקצרה איידער מען זעט א צווייטע תירוץ אין די מימרא פון שמואל, לויט דער תירוץ האלט שמואל אז אין זיקה, און ממילא אויב אין זיקה, איז די שוועסטערס רחל און לאה זענען נישט אחות זקוקתו, און ממילא אז זיי זענען נישט אחות זקוקתו, איז פשט מען קען זיי מייבם זיין, איז פשט אז מען מאכט ביי זיי חליצה איז עס א חליצה כשרה, נאר וואס, שמואל זאגט טאמער מען הייבט אן מיט זיי, ס'טייטש טאמער מען געבט קודם חליצה פאר לאה, איז יעצט ווערט רחל אחות חלוצתו, אחות חלוצתו איז שוין יא א חליצה פסולה, און ממילא יעצט אז מען וועט געבן חליצה פאר רחל, עט עס נישט פטר'ן די צרה פון רחל, און די זעלבע זאך פארקערט, מען קען אויך נישט געבן א חליצה פאר די צרה פון רחל, עס וועט נישט פטר'ן רחל, ווייל דאס הייסט צרת קרובת חלוצתו האט מען געזען, און במילא בלייבט דער מענטש שטעקן, עט דער מענטש יעצט דארפן געבן צוויי חליצות, סיי פאר רחל, און סיי פאר די צרה פון רחל, מה שאין כן טאמער ער הייבט נישט אן מיט לאה, ער הייבט אן מיט די צרה פון לאה, דעמאלטס האט ער זיך געלייזט דעם פראבלעם, און נאכדעם העט ער קענען געבן א חליצה אדער פאר רחל אדער פאר די צרה פון רחל, דאס איז איין תירוץ צו פארשטיין די מימרא פון שמואל. רב אשי אמר, רב אשי זאגט א צווייטע תירוץ, זאגט רב אשי לעולם כדקאמרת, אוודאי ווי מען האט פריערט געזאגט אז שמואל האלט יש זיקה, און ממילא אז יש זיקה איז פשט אז רחל און לאה זענען ביידע אחוז ככוסוי, ביידע זענען חליצות פסולות, נאר וואס די גמרא האט געוואלט פארשטיין אז אזוי ווי רחל און לאה זענען אחוז ככוסוי, איז די צרות, זענען צרת אחות זקוקתו, איז ביידע זענען חליצה פסולה ס'טייטש אלע פיר פרויען איז חליצה פסולה, און וואס עפעס זאגט שמואל אז אז מ'געט חליצה פאר די שוועסטערס פטר'ט מען נישט די צרות, מ'געט פאר די צרות פטר'ט עס די שוועסטערס, פארוואס אלע פיר זענען חליצה פסילות? איז אויף דעם ענפערט רב אשי ומשום דלא אלימא זיקה לשוויי לצרה כערווה, זאגט רב אשי ביסט גערעכט, מייבם זיין קען מען נישט קיין איינע פון די פיר, און ממילא אין א געוויסע זינען ביסטו גערעכט אלע פיר זענען חליצות פסולות, פונדעסטוועגן ס'נישט די זעלבע פסולה, ס'אן אנדערע סארט פסולה, פארוואס? ווייל רחל און לאה איז אחות זקוקתו, און ממילא אחות זקוקתו האבן חזל אנגעקוקט ממש ווי אחות אשתו ממש ווי א ערווה אליין, און פאר דעם זייער חליצה איז אוודאי א חליצה פסולה, אבער זאגט רב אשי ווי נישט ווי, ס'איז נישט טאקע אן ערווה, ס'איז נישט באמת א ערווה, און ממילא אז ס'איז נישט באמת א ערווה ס'איז נאר א דרבנן'דיגע ערווה, איז די גזירת חכמים אז מ'קוקט עס אן ווי א ערווה איז נישט עד הסוף. פשט אזוי, ביי א אמת'ע ערווה, איז די זעלבע איסור וואס איז דא אויף די ערווה איז אויך דא אויף די צרת הערווה. אבער זאגט רב אשי ביי א דרבנן'דיגע ערווה, איז קוקט מען נישט אינגאנצן אן די צרות ווי צרת הערווה, און ממילא די צוויי צרות דא, זענען נישט ממש א צרת הערווה, איז זייער חליצה נישט ממש א חליצה פסולה, ס'טייטש אוודאי קען מען זיי נישט מייבם זיין, אבער ס'איז נישט אזוי הארב ווי די שוועסטערס אליין, און ממילא, מיט דעם קען מען פארשטיין וואס שמואל האט געזאגט אז די חליצה פון די צרות עט פטר'ן די שוועסטערס, און די חליצה פון די שוועסטערס עט נישט פטר'ן די צרות, ווייל א בעסערע חליצה איז דאס, און במילא פטר'ט עס די אנדערע. זאגט די גמרא תניא כוותיה דרב אשי, אונז האבן א ברייתא לכאורה בפירוש ווי רב אשי, וואס זאגט די ברייתא? די ברייתא זאגט, חלץ לאחיות, לא נפטרו צרות, אז טאמער מ'געט חליצה פאר די שוועסטערס, פטר'ט עס נישט די צרות, קען מען דרינגען פון דעם, הא לצרות, נפטרו אחיות, טאמער מען געט חליצה פאר די צרות פטר'ט עס יא די שוועסטערס, ממש די ווערטער פון שמואל, מאי טעמא לכאורה, אזוי ווי רב אשי האט מסביר געווען לאו משום דקסבר יש זיקה ולא אלימא זיקה לשוויה לצרה כערוה, לכאורה איז די זעלבע הסבר פון רב אשי, יעצט אלע מפרשים פרעגן, וואס שטייט דא אין די ברייתא, די ברייתא שטייט נישט ווי רב אשי, די ברייתא שטייט ממש ווארט פער ווארט די מימרא פון שמואל, און אין שמואל האבן זיך געהאט צוויי הסברים, רב אשי איז די צווייטע הסבר, איז מהיכי תיתי, די ברייתא גייט כשיטת רב אשי איז ווי די מפרשים ווי די ראשונים זענען מסביר אז שמואל אליין בעצם פון די ווערטער פון שמואל איז משמע פונקט ווי רב אשי זאגט אז גלאט גלאט פשט אז מען געבט קודם א חליצה פאר די צרות פטר'ט עס די שוועסטערס פאר די שוועסטערס פטר'ט נישט די צרות און די ערשטע תירוץ האבן מיר געזען אז נישט דאס האט שמואל געמיינט נאר וואס האט שמואל געמיינט התחיל ולא התחיל אז ס'ווענדט זיך ווי ער הייבט אן אז ער הייבט אן מיט די שוועסטערס לייגט ער זיך אריין אין א פראבלעם אז ער הייבט אן מיט די צרות איז דאס א קלענערע פראבלעם, דאס איז זייער א גרויסער דוחק, נאר וואס, די סיבה וואס מען קען אריינלייגן אזא דוחק אין די ווערטער פון שמואל, איז ווייל מען קען פארענטפערן אז שמואל האט דאך געזאגט דריי זאכן, ער האט נישט געזאגט נאר איין זאך, און במילא מחמת די נעקסטע צוויי זאכן, מיט חלץ לבעלת המאמר, חלץ לבעלת הגט, האט ער שוין אויך אנגעכאפט אזא לשון, און במילא האט מען געקענט אריינשטופן אין די ווערטער פון שמואל אזא סארט תירוץ, אבער דא אין די ברייתא וואס די ברייתא זאגט נישט דריי זאכן די ברייתא רעדט נאר פון דעם אריינצושטופן אזא סארט מאדנע תירוץ ווי די ערשטע תירוץ אז עס ווענדט זיך התחיל עס ווענדט זיך ווי ער הייבט אן אז טאמער הייבט אן מיט לאה וועט ער שפעטער האבן א פראבלעם מיט רחל אבער טאמער הייבט אן מיט די צרה פון לאה דעמאלטס האט ער דאס איז אריינצושטופן די ברייתא קען מען נישט און ממילא פשטות די ברייתא גייט דא כשיטת רב אשי ווי רב אשי האט פארענטפערט שמואל אז אז מען געבט חליצה פאר די צרות פטר'ט עס די אחיות אז מען געבט א חליצה פאר די אחיות פטר'ט עס נישט די צרות פארוואס ווייל דאס איז א גרעסערע חליצה פסילה פון דעם. זאגט די גמרא ניין, ס'איז נישט קיין ראיה פון די ברייתא. אמר רבי אבא בר ממל, הא מני, מ'קען איינזעצן די ברייתא בית שמאי היא, דתנן, בית שמאי מתירין הצרות לאחים. בית שמאי קריגט זיך אויף די בית הלל. בית שמאי קריגט זיך אויף די ערשטע משנה וואס אונז האבן געלערנט דא אין יבמות. בית שמאי האלטן אז צרת ערוה מעג מען חולץ זיין, מ'מעג זיי מייבם זיין, אנדערש ווי די בית הלל וואס בית הלל זאגן אז א צרת ערוה איז פונקט ווי די ערוה אליין, בית שמאי האלט נישט אזוי, און ממילא לויט די בית שמאי שטימט די ברייתא זייער גוט, אז טאקע אוודאי אז מען וועט געבן חליצה פאר די צרות אוודאי וועט עס פטר'ן אויך די אחיות, ווייל צרות לויט די בית שמאי איז נישט קיין פראבלעם, לויט די בית הלל מהיכי תיתי, קען זיין לויט די בית הלל עט די חליצה פון די צרות נישט פטר'ן די אחיות ווייל די צרות זענען יא א פראבלעם, אויב אזוי פרעגט די גמרא אי הכי יבומי נמי תתייבם, לויט די בית שמאי מעג מען אפילו מייבם זיין די צרות, און פארוואס רעדט מען דא פון חליצה? ענטפערט די גמרא כרבי יוחנן בן נורי, דאמר בואו ונתקן להן לצרות שיהו חולצות ולא מתייבמות, אונז האבן שוין געזען רבי יוחנן בן נורי האט געוואלט מאכן א תקנה אז מען זאל חולץ זיין און נישט מייבם זיין די צרות, פארוואס כרע פשרה צווישן די בית שמאי בית הלל איז די ברייתא גייט כשיטת רבי יוחנן בן נורי, דערפאר ברענגט ער נישט די אפציע די ברירה צו מאכן ייבום, ווייל לויט רבי יוחנן בן נורי מאכט מען נישט קיין ייבום מען מאכט נאר חליצה, איי פרעגט די גמרא והאמר מר. לא הספיקו לגמור את הדבר עד שנטרפה השעה, האבן מיר דאך שוין געזען אז רבי יוחנן בן נורי האט למעשה נישט איינגעפירט די תקנה, אמר רב נחמן בר יצחק יא, רבי יוחנן בן נורי האט נישט מצליח געווען אבער אחריו חזרו ותקנו, שפעטער האט מען עס יא מתקן געווען, און ממילא די ברייתא איז געשריבן געווארן נאך די תקנה, און די ברייתא גייט כשיטת בית שמאי, ס'טייטש אוודאי וואלט מען געקענט מייבם זיין די צרות ווייל לויט בית שמאי צרות איז נישט קיין פראבלעם, פון דעסוועגן דא א תקנה מען זאל נאר מאכן חליצה. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, איבעיא להו די בני הישיבה האבן אן איבעיא געפרעגט, בעלת הגט ובעלת מאמר איזו מהן קודמת, בעלת הגט עדיפא משום דאתחיל בה בחליצה, או דלמא בעלת מאמר עדיפא משום דקרובה לביאה. ס'טייטש אזוי, די ספק פון די גמרא דא איז אז איינעמ'ס ברודער איז געשטארבן, און ער דארף יעצט מייבם זיין אדער חולץ זיין איינס פון צוויי פרויען, ס'טייטש ער האט איבערגעלאזט צוויי פרויען די ברודער איז געגאנגען דער איד און מיט איין פרוי האט ער געמאכט מאמר און פאר די אנדערע פרוי האט ער געגעבן א גט, די שאלה יעצט איז וועלכע חליצה איז בעסער, וועלכע חליצה עט פטר'ן די אנדערע, און ס'דא דא צוויי סברות לכאן ולכאן, וואס טייטש פון איין זייט קען מען זאגן אז די פרוי וואס האט געקריגן מאמר, איר חליצה איז א שטערקערע חליצה. פארוואס? ווייל אזוי ווי מ'האט געשמועסט וואס מיינט א גוטע חליצה? א גוטע חליצה, א חליצה כשרה, איז א פרוי וואס מ'האט געקענט מייבם זיין, מ'געט איר חליצה איז גאר א שטארקע חליצה. דא אויך, די פרוי וואס ער האט געמאכט מאמר מיט איר, פשט ער איז גאר נאנט מיט איר, כאילו ער האט אים מקדש געווען, ס'איז ממש כאילו ער האט אים מייבם געווען, און במילא, די חליצה איז גאר א גוטע חליצה, גאר א שטארקע חליצה, דאס איז פון איין זייט, פון די צווייטע זייט קען מען זאגן ניין, ווייל ווי נישט ווי, אז ער געבט איר חליצה האט ער נאכנישט געענדיגט מיט איר, אזוי ווי מ'האט געזען, ער דארף איר נאך געבן א גט, איז קען זיין אז זיין חליצה איז א שוואכע חליצה, און די זעלבע זאך קען מען זאגן מיט די פרוי וואס האט געגעבן דעם גט, פון איין זייט איר חליצה איז גאר א שטארקע חליצה, פארוואס? ווייל דא האט זיך עס געענדיגט, ער געט איר חליצה האט ער געענדיגט מיט איר, דארף איר נישט נאכאמאל געבן א גט, פון די צווייטע זייט איז עס א שוואכע חליצה, ווייל ער האט דאך נישט קיין שטארקע זיקה מיט איר, מיט די מאמר, די פרוי וואס האט געמאכט מאמר האט ער ממש א זיקה קען אים מייבם זיין, די פרוי וואס האט איר געגעבן א גט האט ער דאך ממש האלבוועגס אפגעהאקט מיט איר שוין, פשט די זיקה איז שוואך, און אז די זיקה איז שוואך איז די חליצה איז שוואך. ממילא דא צדדים לכאן און צדדים לכאן, וועלכע חליצה איז שטערקער פון די אנדערע? אמר רב אשי, זאגט רב אשי תא שמע, מען קען א ראיה ברענגען פון א ברייתא, די ברייתא זאגט, ומודה רבן גמליאל שיש גט אחר מאמר, ומאמר אחר גט, ס'טייטש אזוי, די משנה אין דף נו"ן, ברענגט דארט די משנה א מחלוקת צווישן חכמים און רבן גמליאל, וואס חכמים זאגן יש גט אחר גט מאמר אחר מאמר, און רבן גמליאל זאגט אין גט אחר גט, אין מאמר אחר מאמר, ס'טייטש לויט די חכמים, קען א מענטש, א מענטש לאמיר זאגן ס'פאלט פאר אים אפאר פרויען, זיין ברודער איז געשטארבן איבערגעלאזט אפאר פרויען, קען ער געבן א גט פאר אפאר פון זיי, וואס וועט ער אויפטון, וואס טוט ער אויף מיט אפאר גיטין, און וואס געשענט איז, אז יעדע פרוי וואס האט געקריגן א גט, ס'איז טאקע א דרבנן'דיגע זאך, אבער יעדע פרוי וואס האט געקריגן א גט, טאר ער שפעטער נישט חתונה האבן מיט די קרובות פון די פרוי, אזוי ווי מ'טאר נישט חתונה האבן מיט די קרובות פון א גרושה, די קרובות פון די פרוי טאר מען אויך נישט, אזוי זאגן די חכמים, און די זעלבע זאך. זאגן די חכמים מען קען מאכן מאמר נאך מאמר, ס'טייטש מען קען מאכן מאמר מיט אפאר פרויען, און וואס טוט עס אויף ווייטער, טאמער לאמיר זאגן ער וועט מחליט זיין אז ער וויל זיי אלע געבן חליצה, דארף ער שפעטער געבן א גט פאר יעדע פרוי וואס ער האט געמאכט מיט איר מאמר, דאס איז די שיטה פון די חכמים, רבן גמליאל קריגט זיך, רבן גמליאל זאגט מען קען נישט מאכן א גט נאך א גט, ס'טייטש נאר די ערשטע גט איז א גוטע גט, די צווייטע רעכנט מען זיך אינגאנצן נישט מיט דעם, ממילא מעג מען שפעטער חתונה האבן מיט די קרובת פון די צווייטע, און די זעלבע זאך מאמר נאך מאמר, איינער מאכט מאמר מיט אפאר פרויען, די ערשטע האט חל געווען, די נעקסטע נישט. ממילא מיט די נעקסטע וועט ער נישט דארפן געבן א גט, אזוי זאגט רבן גמליאל. זאגט אבער רבן גמליאל אז גט נאך מאמר און מאמר נאך גט, דאס העלפט יא, וואס טייטש טאמער ער געט א גט פאר איין פרוי קען ער שפעטער געבן א מאמר פאר א צווייטע, אדער טאמער געט מאמר פאר איין פרוי קען ער געבן גט פאר א צווייטן, און ממילא זאגט די גמרא, די גמרא פירט אויס די ראיה, אי גט עדיף לא ליהני מאמר אבתריה, ואי מאמר עדיף לא ליהני גט אבתריה, אלא לאו שמע מינה כי הדדי נינהו שמע מינה, זאגט די גמרא די ראיה איז, טאמער איינס פון זיי איז שטערקער פונעם אנדערן, ס'טייטש לאמיר זאגן אז מאמר איז שטערקער פון גט, אויב אזוי, ברגע וואס א מענטש מאכט מאמר מיט איינע פון די פרויען, איז פשט אז יעצט איז דא א ריזיגע זיקה מיט איר, קענסט נישט יעצט געבן א גט פאר די נעקסטע פרוי, ווייל אלעס איז בטל ומבוטל, ס'איז ממש כאילו ער האט מייבם געווען די ערשטע פרוי, קומט שוין נישט אריין די נעקסטע פרוי, אזוי וואלט געדארפט זיין, פון דעסוועגן זעט מען, רבן גמליאל זאגט נישט אזוי. רבן גמליאל זאגט, קענסט געבן א גט פארן צווייטן, ס'טייטש דער מאמר איז נישט שטערקער פונעם גט, און זעלבע זאך פארקערט, טאמער איינער געט א גט פאר איין פרוי, און מען זאגט די גט איז אסאך שטערקער פון מאמר, אויב אזוי ברגע וואס ער האט געגעבן גט פאר איין פרוי, דער גט איז ממש כאילו א חליצה, און וואס העלפט יעצט א מאמר מיטן צווייטן פרוי? פון דעסוועגן זעט מען, רבן גמליאל זאגט נישט אזוי, ניין, ביידע העלפן, איז פשט ביידע זענען די זעלבע שטארק, אויב ביידע זענען די זעלבע שטארק, טייטש ביידע טוען די זעלבע זאך צום זיקה, איינס איז נישט, איינס כאפט נישט מער ווי די אנדערע, און די זעלבע זאך די חליצה, פאר ביידע איז אויך די זעלבע, און ממילא איז נישט קיין חילוק וועלכע מען געבט חליצה, ביידע זענען די זעלבע שטארק, און איינס וועט פטר'ן די אנדערע, שמע מינה זאגט טאקע די גמרא איז א גוטע ראיה, זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב הונא אמר רב, האט רב הונא נאכגעזאגט פון רב, שתי אחיות יבמות שנפלו לפני יבם אחד, ס'טייטש ראובן, לוי און יהודה, דריי ברידערס, לוי און יהודה האבן חתונה געהאט צו צוויי שוועסטערס, לוי איז געשטארבן, און רחל איז געפאלן דא ליבום, און שפעטער איז יהודה געשטארבן, און לאה איז געפאלן דא ליבום, ס'טייטש ראובן דארף יעצט מייבם זיין סיי רחל און סיי לאה, פארשטייט זיך ער קען נישט מייבם זיין אלס אחות זקוקתו, איז בעצם דארף ער געבן א חליצה סיי פאר רחל און סיי פאר לאה, נאר וואס? ס'דא א חילוק צווישן רחל און לאה, וואס איז די חילוק? איז די חילוק איז אזוי, רחל בשעת איר מאן איז געשטארבן איז נאך לאה געווען חתונה געהאט, ס'טייטש ווען רחל איז געפאלן ליבום האט מען איר נאך געקענט מייבם זיין, זי איז נאך נישט געווען אחות זקוקתו פון ראובן, נאר נאכדעם וואס יהודה איז געשטארבן און לאה איז אויך געפאלן ליבום דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן די אחות זקוקתו. פשט, לאה איז געווען אחות זקוקתו פון די ערשטע רגע, רחל איז נישט געווען אחות זקוקתו פון די ערשטע רגע. זאגט רב אזוי, רב זאגט אז חלץ לראשונה הותרה חלץ לשניה הותרה, ס'טייטש טאמער ער געט חליצה פאר רחל נאכדעם פאר לאה, אדער פארקערט נישט קיין חילוק, ער געט חליצה פאר ביידע, איז ביידע זענען מותר זיי מעגן חתונה האבן, אבער לייגט רב דא צו א קנייטש זאגט רב, מתה ראשונה, מותר בשניה, לאמיר זאגן רחל שטארבט, איז פשט, לאה איז יעצט אויס אחות זקוקתו, ווייל רחל איז טויט, איז קען יעצט ראובן מייבם זיין לאה, ווייל רחל איז שוין טויט, די זעלבע זאך, זאגט רב, ואין צריך לומר, מתה שניה שמותר בראשונה, זאגט רב, כל שכן אז לאה שטארבט, איז אוודאי און אוודאי וועט מען קענען מייבם זיין רחל, פארוואס? ווייל דא איז נאך שטערקער, משום דהויא יבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה, תחזור להיתירה ראשונה, ווייל רחל איז דאך געווען אמאל מותר, ס'טייטש ווען רחל'ס מאן איז געשטארבן, האט לאה'ס מאן נאך געלעבט, און מילא רחל אמאל, אמאליגע צייטן, פאר לאה'ס מאן איז געשטארבן, איז רחל האט מען געקענט מייבם זיין, שפעטער איז געווארן די פראבלעם פון אחות זקוקתו, מילא דא זאגט רב אז כל שכן כל שכן אז יעצט ווערט זי צוריק מותר אז אוודאי קען מען מייבם זיין רחל, נאר וואס פער צופאל האלט רב די זעלבע זאך ביי לאה, אז טאמער רחל שטארבט קען מען מייבם זיין די לאה, קומט אויס לויט רב אז נישט קיין חילוק וועלכע פון די שוועסטערס שטארבן מ'עט אלעמאל קענען מייבם זיין די אנדערע ברגע וואס זי ווערט אויס אחות זקוקתו, ורבי יוחנן אמר ניין, רבי יוחנן מאכט די חילוק, זאגט רבי יוחנן אזוי, מתה שניה מותר בראשונה, ס'טייטש טאמער לאה שטארבט קען מען מייבם זיין רחל, אבער פארקערט אבל מתה ראשונה אסור בשניה, פארוואס? ווייל לאה איז אלעמאל געווען אסור בשעת לאה איז געפאלן ליבום איז זי שוין גראד געווען אחות זקוקתו, זאגט רבי יוחנן מאי טעמא, שכל יבמה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבוא עליה, יעדע יבמה וואס מען האט נישט געקענט מייבם זיין די ערשטע רגע, למשל לאה, ווייל ווען לאה איז געווארן א יבמה איז זי שוין גראד געווען אחות זקוקתו, איז זי איז הרי זו כאשת אח שיש לה בנים ואסורה, איז זי פונקט ווי יעדע אשת אח וואס האט קינדער ס'טייטש זי איז ממש א ערווה, און זי העט קיינמאל נישט טארן מ'עט איר קיינמאל נישט טארן מייבם זיין, קומט אויס רבי יוחנן מאכט א חילוק צווישן רחל און לאה, רחל קען צוריק מותר ווערן ווייל זי איז אמאל געווען מותר, לאה קען נישט מותר ווערן ווייל זי איז אלעמאל געווען אסור. פרעגט די גמרא ורב לית ליה האי סברא, רב האלט דען נישט די סברא, והאמר רב כל אישה שאין אני קורא בה בשעת נפילה יבמה יבוא עליה הרי היא כאשת אח שיש לה בנים ואסורה, רב זאגט די זעלבע ווערטער ממש ווי ר' יוחנן זע'מיר רב האלט אויכט אזוי, ענטפערט די גמרא ניין, ס'דא א גרויסע חילוק, הני מילי, היכא דקאי באפה איסור אחות אישה דאורייתא, ס'טייטש דארט ווי ס'דא א דאורייתא'דיגע פראבלעם, דארט איז אוודאי רב מודה, און ווי רש"י ברענגט א דוגמא, למשל, ס'דא דריי ברידערס ראובן שמעון און לוי, ראובן און שמעון האבן חתונה געהאט צו צוויי שוועסטערס צו רחל און לאה, יעצט שטארבט שמעון אן קינדער, פשט מען דארף יעצט מייבם זיין לאה, איז קלאר אז ראובן קען נישט מייבם זיין לאה, ווייל ס'איז אחות אשתו, ס'איז ממש אחות אשתו, ער וואוינט דאך מיט רחל, יעצט אז רחל העט שטארבן, העט ער אויך נישט קענען מייבם זיין לאה, פארוואס? ווייל די איסור פון אחות אשתו וואס איז געווען גראד אנפאנג, ווען לאה איז געפאלן ליבום איז זי געווען אסור אויף ראובן א דאורייתא'דיגע איסור, די איסור ווערט נישט מותר שפעטער, וואס טייטש זי איז א ערווה, זי איז אשת אחיו ער קען איר קיינמאל נישט מייבם זיין, אבער דאס איז נאר דאורייתא'דיג זאגט רב, אבל הכא דא, זיקה דרבנן היא, וואס איז די איסור דא פון מייבם זיין איינע פון די צוויי שוועסטערס? ס'איז א דרבנן'דיגע איסור פון אחות זקוקתו. דא זאגט רב זאגט מען נישט די סברה במילא אז איינע פון די שוועסטער שטארבן קען מען אלעמאל מייבם זיין די אנדערע. זאגט די גמרא, איתיביה רבי יוסי בר חנינא לרבי יוחנן, האט רבי יוסי בר חנינא א קשיא געפרעגט צו רבי יוחנן, וואס די קשיא איז אויך אויף רבי יוחנן, ס'טייטש כל שכן די קשיא איז אויף רב, אבער אפילו אויף רבי יוחנן איז די קשיא אויך שווער, פון אונזער משנה. מ'האמיר געלערנט ביי אונזער משנה ארבעה אחים, פיר ברידער, שנים מהם נשואים שתי אחיות, לוי און יהודה האבן חתונה געהאט צו רחל לאה, ומתו און זיי שטארבן, ומתו הנשואין את האחיות לוי און יהודה שטארבן, הרי אלו חולצות ולא מתייבמות, איז ראובן און שמעון קענען נישט מייבם זיין רחל און לאה, פארוואס אחות זקוקתו האמיר געשמועסט, נאר וואס? חליצה פאר ביידע. פרעגט די גמרא, פרעגט ר' יוסי בר חנינא, ואמאי, ליקו חד מינייהו לחלוץ לה לשניה, ותיהוי ראשונה לגבי אידך כיבמה שהותרה ונאסרה וחזרה והותרה ותחזור להיתירה הראשון. זאגט די גמרא לויט ר' יוחנן איז דא א פשוטע פאטענט פארוואס דארף ראובן און שמעון מאכן חליצה דא פאר רחל און לאה? זאל מען קוקן ווער געשטארבן ערשט, וואס טייטש רחל'ס מאן אדער לאה'ס מאן, לאמיר זאגן רחל געווען חתונה מיט לוי און לאה געווען חתונה מיט יהודה, און לוי געשטארבן ערשט, איז רחל בשעת ווען זי געפאלן ליבום איז נאכנישט געווען אחות זקוקתו, עס טייטש זי איז געווען אמאל מותר, לאה געווען אסור פון די ערשטע רגע, לאה געווען אחות זקוקתו גראד, אבער רחל נישט, און ממילא, זאגט די גמרא, זאגט רבי יוסי בר חנינא, וואלט די משנה געדארפט געבן א פאטענט אזוי, ראובן און שמעון, איינער זאל געבן חליצה פאר לאה, ברגע וואס מען געבט חליצה פאר לאה, איז רחל אויס אחות זקוקתו, און זי ווערט צוריק מותר מיטן אלטן היתר, העט מען קענען מייבם זיין רחל, וואס איז די פראבלעם? אמר ליה, זאגט רבי יוחנן, אחיות, די משנה, אונזער משנה, איני יודע מי שנאן, כ'האב נישט קיין אהנונג ווער האט דאס געלערנט, ס'טייטש ס'איז טאקע א טעות, אין הכי נמי, ס'איז נישט דא אזא זאך מען דארף געבן ביידע חליצה, נאר אוודאי וועט העלפן די פאטענט אז מען וועט קודם געבן חליצה פארן צווייטן, און נאכדעם וועט מען קענען מייבם זיין די ערשטע ווייל די ערשטע צוריק מותר ווערן. פרעגט יעצט די גמרא א גאנצע שורה פון קשיות אויף ר' יוחנן, פארוואס האט ר' יוחנן געדארפט זאגן אז די משנה איז נישט גוט, אז די משנה איני יודע מי שנאן, ער וואלט געקענט ענטפערן בעסערע תירוצים זאגט די גמרא, פרעגט די גמרא די ערשטע קשיא, ולימא ליה, זאל ר' יוחנן פארענטפערן די משנה און זאגן אז מאי חולצות נמי דקתני, חולצת חדא, ס'טייטש רבי יוחנן זאגן אוודאי בין איך גערעכט, נאך די צווייטע קריגט חליצה קען מען מייבם זיין די ערשטע, איי שטייט אין די משנה ביידע קריגן חליצה? ס'מיינט נישט ביידע ס'מיינט איינס, חולצת, איינער קריגט חליצה, זאגט די גמרא ניין, חולצות קתני שטייט חולצות לשון רבים ביידע קריגן, זאגט גמרא ולימא ליה זאל רבי יוחנן זאגן מאי חולצות חולצות מיינט נישט ביידע, נאר חולצות מיינט חולצות דעלמא אז נארמאל ווען ס'געשעט אזעלכע מעשות קריגט איינער חליצה חולצות ביי א יעדע מאל ס'געשעט אזא מעשה, אבער נישט פשט ביידע. זאגט די גמרא ניין, הרי אלו קתני, שטייט הרי אלו חולצות, ביידע, רחל און לאה קריגן חליצה, ממילא קענסטו מיר נישט ענטפערן אז ס'מיינט נאר איינס. איי פרעגט די גמרא ולימא, דחליץ לה לראשונה ברישא, זאל ר' יוחנן זאגן אז די משנה רעדט זיך זייער א ספעציפישע ציור, ס'רעדט זיך ביי א ציור וואס מ'האט געגעבן חליצה קודם פאר די ערשטע, פאר רחל, דעמאלטס איז נישט דא קיין ברירה קען מען נישט יעצט מייבם זיין לאה, אזוי ווי מ'האט געשמועסט נאר מ'געבט קודם חליצה פאר לאה קען מען מייבם זיין רחל, ממילא פאר דעם זאגט די משנה ביידע קריגן חליצה, אבער אין הכי נמי טאמער מ'העט קודם געבן חליצה פארן צווייטן פאר לאה, עט מען קענען שפעטער מייבם זיין רחל, זאגט די גמרא ניין, ס'קען נישט זיין די משנה רעדט זיך ביי א ספעציפישע ציור, ווייל שטייט חולצות לכתחילה קתני, די משנה שטייט חולצות א לשון אזוי טוט מען, הרי אלו חולצות, מ'געט חליצה פאר ביידע, נישט פשט אז די משנה רעדט זיך ביי א ציור וואס מ'האט שוין געגעבן און ס'איז שוין צו שפעט, ניין, דאס איז נישט קיין גוטער תירוץ, זאגט די גמרא ולימא ליה, פונדעסטוועגן קען רבי יוחנן ענטפערן, אז גזירה דילמא קדים וחליץ לראשונה ברישא, עט שוין רבי יוחנן זאגן אז אוודאי בין איך גערעכט, טאמער לאה קריגט קודם חליצה קען מען שפעטער מייבם זיין רחל, נאר וואס חז"ל האבן מורא געהאט אז מ'עט זיך פארמישן, מענטשן וועלן נישט וויסן וועם געבט מען ערשט וועם געבט מען צווייט דערפאר האבן זיי געזאגט אזוי, קומסט אין בית דין פרעגן וואס צו טון, די צוויי ברידערס ראובן און שמעון, זאגט מען זיי געב ביידע חליצה, נאר וואס טאמער קומסט אין בית דין נאכדעם וואס דו האסט געגעבן חליצה פאר לאה איז אוודאי מותר צו מייבם זיין רחל, ממילא איז די משנה גערעכט און רבי יוחנן גערעכט, זאגט די גמרא ניין, שטייט אין די משנה ולא מתייבמות קתני, דליכא דין יבום הכא כלל, אז שטייט אין משנה ולא מתייבמות איז פשט קיינער קען קיינמאל נישט קריגן יבום, דאס איז בפירוש נישט ווי רבי יוחנן ווייל רבי יוחנן האלט דאך אז נאך לאה קריגט חליצה קען רחל קריגן יבום. שוין, מארגן וועלן מיר זען די המשך פון די קשיות אויף רבי יוחנן.